זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף נ"ב עמוד א', אינמיטן פון די עמוד, ביי די ווערטער וסברי בית שמאי ברכת המזון טעונה כוס, איז ס'דא דארט א בית פון די ב"ח אויב דער עולם זעהט, ס'איז בערך אינמיטן פון די עמוד, אז דער עולם האט עס און מ'קען אנהייבן לערנען, וסברי בית שמאי. לייבי האסט עס? ס'איז דא א בית פון די ב"ח דארט וסברי בית שמאי, בערך אינמיטן פון די עמוד. פרעגט יעצט די גמרא, וסברי בית שמאי ברכת המזון טעונה כוס? לערנט בית שמאי אז א מענטש ווען ס'קומט צו בענטשן דארף ער האבן א כוס ווי זעהן אונז עס? לאמיר צוריק קוקן אין די ברייתא. אנהייב עמוד, וואס איז געשטאנען אין די ברייתא? והתניא, האבן געלערנט אין א ברייתא, הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים, ואחר כך אומר הבדלה, ואם אין לו אלא כוס אחד, וואס זאגט די ברייתא? קומט אהיים מוצאי שבת און האט נאר איין כוס, איז מניחו לאחר המזון, זאג איך נישט ער זאל יעצט מאכן הבדלה און נאכדעם זאל ער גיין בענטשן אן א כוס, איך זאג אים איך געב אים א רעכט צו עסן פאר הבדלה, בכדי אז ווען ס'קומט צו בענטשן זאל ער נאך האבן די כוס, זעט מען דאך קלאר אז בית שמאי זענען. מקפיד אז א מענטש זאל בענטשן דווקא על הכוס, פרעגט די גמרא, והתנן, אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה, ממש פארקערט בא להם יין לאחר המזון, מען האט אריינגעברענגט פאר דעזערט די כוס יין, וואס איז געווען די סדר, אם אין שם אלא אותו כוס, אויב איז נאר דא די כוס, אין אנדערע ווערטער אויב גיי איך יעצט טרינקן די כוס יין פאר דעזערט גיי איך נישט האבן קיין כוס צום בענטשן, איז בית שמאי אומרים מברך על היין, בית שמאי זאגט ס'ארט מיך נישט, דו קענסט יעצט מאכן דיין ברכה אויף וויין און אויסטרינקן די כוס אפילו איך בלייב אן א כוס. פאר ברכת המזון, ואחר כך מברך על המזון הגם ס'עט זיין אן א כוס. זאגט די גמרא מאי לאו דמברך עילויה ושתי ליה, פשט אין אונזער משנה איז אז איך קען יעצט מאכן די בורא פרי הגפן אויף די כוס של דעזערט און עס אויסטרינקן און ממש בלייבן אן א כוס יין פאר ברכת המזון איז דאך ממש בניגוד פון אונזער ברייתא וואס בית שמאי איז מקפיד אז זאל דווקא יא זיין א כוס פאר ברכת המזון, ענפערט די גמרא לא, דמברך עילויה ומנח ליה, בית שמאי זאגט נאר אז איך געב דיר א רעכט יעצט צו מאכן די ברכה, דו מאכסט יעצט די ברכה, דו מוזט עס נישט טרינקן, דו באזייטיגסט עס, און דו גייסט אויסטרינקן די כוס נאך ברכת המזון, קומט אויס אז ברכת המזון גייט יא האבן א כוס ווייל בית שמאי לערנט טעונה כוס, פרעגט די גמרא ווי קען זיין אזא זאך אז בית שמאי זאגט אז איך מאך יעצט א ברכה און איך טרינק נישט והאמר מר אונז האבן געלערנט המברך איינער בענטשט ברכת המזון על הכוס צריך שיטעום מוז ער טרינקן און פארוואס ווייל איך האב געמאכט א ברכת המזון על הכוס דארף איך אלץ טועם זיין פון די כוס און זיכער אין אונזער פאל וואס די מענטש איז געגאנגען ער האט געמאכט א ברכה ער האט געמאכט א גפן נישט דא אזא זאך אז איך לייג אוועק די כוס אין א זייט. זיכער מיז איך טרינקן, ווי קענסטו מיר זאגן אז בית שמאי פשט אין די משנה איז אז ער לייגט אוועק די כוס און דערנאך ברכת המזון? ענטפערט די גמרא ביזט גערעכט דטעים ליה אוודאי רעדט מען דא די מענטש האט געמאכט די ברכה פאר ברכת המזון אויף די כוס פון דעזערט און געטרינקן אביסל באט נישט אויסגעטרינקן די גאנצע די עיקר פון די כוס האט ער אוועק געלייגט פאר ברכת המזון, אבער אין אנדערע ווערטער, בית שמאי לערנט נאך אלץ אז ברכת המזון טעונה כוס, אזוי ווי אונז זעהן מיר אין אונזער ברייתא. זאגט די גמרא, ווי קען זיין אזא מין זאך אז בית שמאי ערלויבט אים צו טרינקען פון די כוס יין, און נאכדעם זאל מען נאך נוצן דעם זעלבן כוס פאר ברכת המזון, והאמר מר טעמו פגמו. אויב א מענטש טרינקט פון א כוס יין ווערט די יין פגום און מער קען איך עס שוין נישט קען איך עס שוין נישט נוצן פאר כוס של ברכה. ענפערט די גמרא א אינטערעסאנטע פאטענט, דטעים ליה בידיה, אז מען רעדט נישט דא אז ער האט געטרינקן מיט זיין מויל פון די כוס, ער האט אריינגעגאסן אביסל אין זיין האנט און פון דעם האט ער געטרינקן, סאו די פראבלעם פון המברך צריך שיהא טועם האב איך געסאלווט, פארוואס? ווייל ער האט טועם געווען פון די וויין. די פראבלעם פון טעמו פגמו האב איך געסאלווט. פארוואס? ווייל די ווייל די וויין איז נישט געווארן פגום, לויט בית שמאי אז איך גיס אראפ אין די האנט ווערט עס נישט פגום, די פראבלעם אז ברכת המזון טעונה כוס האב איך אויך געסאלווט, פארוואס? ווייל רוב כוס איז נאך אלץ איבערגעבליבן פאר לאחר ברכת המזון. פרעגט די גמרא, והאמר מר כוס של ברכה צריך שיעור והא קא פחית ליה, איך דארף דאך האבן לכל הפחות א רביעית. יעצט אז ער גיסט אראפ אפילו ער גיסט אריין אין זיין האנט פעלט דאך פונעם שיעור. אה יא והא קא פחית ליה משיעוריה האסט דאך קלענער געמאכט דעם שיעור כוס וויאזוי זאגסטו מיר אז נאכן גיסן בלייבט מיר גענוג פאר כוס של ברכה ס'פעלט דאך פונעם שיעור ענטפערט די גמרא דנפיש ליה טפי משיעוריה ער האט א גרויסן בעכער און אז ער האט א גרויסן בעכער קען ער זיך ערלויבן אראפצוגיסן אביסל און נאכאלץ בלייבן מיט א רביעית. זאגט די גמרא, והא אם אין שם אלא כוס קתני, די משנה זאגט דאך ספעציפיש אז דער מענטש האט נאר איין כוס יין, וואס זאגסטו מיר דא, מען רעדט דא פון א מענטש וואס האט גרויסע כוסות, די משנה זאגט דאך קלאר ער האט נאר איין כוס יין, פשט איז אז ער איז מורא'דיג מוגבל, ער איז מורא'דיג מצומצם, ער האט די איין רביעית יין. און דער איז נאו רום טו ספעיר, ס'איז נישטא דא קיין פלאץ אראפצוגיסן אביסל אויף צו טועם זיין, זאגט די גמרא ס'איז נישט אינגאנצן אזוי, תרי לא הוי, קיין צוויי כוסות איין באזונדערע כוס פאר הבדלה און איין באזונדערע כוס פאר ברכת המזון דאס האט ער נישט, אבער ומחד נפיש מער פון איינס האט ער יא, פשט איז די כוס וואס איך האב. איז גענוג גרויס אז איך זאל זיך קענען ערלויבן אביסל אראפצוציפן און עס זאל מיר נאך בלייבן פאר כוס של ברכה פאר כוס פון ברכת המזון. סאו למעשה וואו אונז שטיי מיר יעצט, אונז האבן מיר געהאט אונזער ברייתא וואס אונזער ברייתא האט איז אויסגעקומען אז בית שמאי לערנען אז ברכת המזון טעונה כוס, אונז האבן מיר עס געטרייט צו טשעלענדזשן פון אונזער משנה און אונז האבן מיר זיך אן עצה געגעבן, אונז האבן מיר אויסגעשטעלט אונזער משנה אויף א וועג אז דארט זאל אויך אויסקומען אז בית שמאי לערנען אז ברכת המזון טעונה כוס.

בפירוש'ע ברייתא וואס זאגט ושותהו אז בית שמאי לערנט ברכת המזון דארף נישט קיין כוס, ענפערט די גמרא אלא תרי תנאי ואליבא דבית שמאי ביסט גערעכט ס'איז געווען די תמיד ס'איז נישט געווען קלאר בשיטת בית שמאי תרי תנאי וואס איז א מחלוקת צווישן תרי תנאי וואס איז שיטת בית שמאי אין אונזער ברייתא קומט אויס אז ס'איז טעונה כוס די אויבערשטע ברייתא דא אויבן. די אונזער יעצטיגע ברייתא זאגט אז ס'איז נישט טעונה כוס וועגן ושותהו בית שמאי געבט דאך עס א רעכט צו אויסטרינקן. אונז האמיר פרובירט זיך מדחיק צו זיין אונזער משנה אז ס'זאל אויסקומען אז בית שמאי לערנט טעונה כוס, ווי אונז לערן מיר יעצט קען מען שוין זאגן פשוט אז לויט אונזער משנה גייט לויט דער תנא אליבא דבית שמאי וואס לערנט אז אינה טעונה כוס. און מען קען לערנען אונזער משנה גלאט אז בית שמאי זאגט מברך על היין און מען קען עס געהעריג אויסטרינקען און מען דארף נישט זיך מדחיק זיין און זאגן אז ער האט אריינגעגאסן די האנט וכדומה. יעצט הייבן מיר אן א גמרא אביסל פון טומאה וטהרה, ס'איז אביסל א שווערע גמרא, איך האב דא ר' לעזער מיט וועם איך האב מיך פארגעקוקט ער וועט מיר אביסל ארויסהעלפן, און בסייעתא דשמיא וועט מען עס פרובירן דורכשוויצן. זאגט די הייליגע גמרא, בית שמאי אומרים, לאמיר אריינקוקן א רגע אין די משנה, וואס איז געשטאנען אין די משנה? איינע פון די מחלוקת'ן פון די צען מחלוקת'ן וואס אונז האבן געהאט אין די משנה, איז געווען, דער עולם קען אריינקוקן אין די דריטע שורה פון די משנה, בית שמאי אומרים, נוטלין לידיים, ואחר כך מוזגין את הכוס, ווען מ'קומט אריין, פאר די בעסטע וועג עס צו פארשטיין איז פרייטאג צו נאכטס, מ'קומט אריין צו קידוש, איז מ'האט געענדיגט זינגען די זמירות, מיר האבן געענדיגט אזמר בשבחין, די ערשטע זאך גייט מען זיך וואשן נטילת ידיים, נאכדעם וואס כ'האב מיך געוואשן נטילת ידיים, נעם איך דעם כוס של קידוש און איך מאך קידוש, און נאכדעם וואס איך מאך קידוש, איך טרינק אויס בורא פרי הגפן, קען איך גראד מאכן א מוציא, פארוואס? ווייל כ'האב מיך שוין געוואשן. דאס איז שיטת בית שמאי, און די הלכה איז נישט נאר נוגע פרייטאג צו נאכט, ס'איז אויך נוגע א גאנצע וואך, ווייל די סדר איז געווען אז מ'פלעגט דאך טרינקן א כוס של יין, פאר די סעודה, עה זאגט בית שמאי, גיי וואש דיך נאך פאר דו הייבסט אן די גאנצע זאך, און נאכדעם קענסטו טרינקן דיין כוס של יין, און נאכדעם וואס דו האסט געטרונקן דיין כוס של יין, קענסטו גיין וואשן, ובית הלל אומרים דינגען זיך און לערנען אזוי ווי אונז טוען מיר, מוזגין את הכוס, דו מאכסט קידוש, ואחר כך נוטלין לידיים, נאכדעם וואס דו האסט געמאכט קידוש קענסטו גיין וואשן דיין האנט. און יעצט וועמער זעהן אין די גמרא פארוואס בית שמאי האט מקפיד געווען ס'זאל זיין דווקא אזוי, וואס בית הלל האט מקפיד געווען ס'זאל זיין דווקא אזוי, אלע ביידע טרייען צו עוואוידן געוויסע פראבלעמען וואס זיי האלטן אז ס'איז א פראבלעם, און ס'איז נוגע לגבי דיני טומאה וטהרה. תנו רבנן, דער עולם קען אריין קוקן צוריק אין די גמרא, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, גיימיר האבן דא א ברייתא, אנטשולדיגטס. גיימער האבן א ברייתא וואס די ברייתא גייט אויסשמועסן די טעמים פון אונזער מחלוקת אין די משנה בית שמאי אומרים נוטלין לידיים ואחר כך מוזגין את הכוס קודם זאלסטו דיך וואשן די האנט נאך פאר דו רירסט צו דיין כוס שאם אתה אומר מוזגין את הכוס תחילה אויב זאגסטו אז די מענטש מיט אומגעוואשענע הענט קען גיין צו רירן זיין כוס און עס נעמען אין די האנט איז דא א פראבלעם גזירה איך האב א פראבלעם שמא יטמאו משקין שאחורי הכוס. מחמת ידיו זיין הענט איז דאך א שני, אז זיין הענט איז דאך א שני, דא דארף מען צולייגן איין ווארט, אז חזל האבן מתקן געווען אז הענט, וואס א מענטש האט נישט אפגעהיטן בטהרה, האבן א דין ווי שני לטומאה, אז זיי האבן א דין ווי שני לטומאה האב איך א פראבלעם, דער מענטש האט דא, דער מענטש גייט דא צורירן די כוס, און די כוס, איין רגע. נאך איין פרט וואס מען דארף צולייגן איז, ס'איז דא א אינטערעסאנטע חידוש, טומאות גייט אלץ בהדרגה, ס'איז דא א אב הטומאה, אב הטומאה טראגט עס אראפ צו א ראשון, א ראשון צו א שני, שני צו א שלישי, וואס דאס איז נאר לגבי תרומה, און שלישי צו א רביעי וואס איז נאר לגבי קדשים, ס'איז דא איינמאל וואס ס'ארבעט אין רעווערס, דאס איז א שני קען מאכן א ראשון ווען ס'רורט צו משקן, חזל האבן מתקן געווען ס'איז דא א גזירה אטו משקן פון א זב וזבה, וואס איז א אב הטומאה און מאכט א ראשון, האט מתקן געווען אז אלע, יעדעס מאל א שני רירט צו משקן ווערט די משקן צוריק א ראשון און די משקן מאכט א שני. סא לאמיר זען וואס דא טוט זיך. שאם אתה אומר, מוזגין את הכוס תחילה, אויב דער מענטש קומט מיט אומגעוואשענע הענט, האב איך א פראבלעם שמא יטמאו משקן שאחורי הכוס, מחמת ידיו זיין הענט. זיין הענט איז דאך איז דאך א שני, ווייל מען רעדט דאך ווען דער מענטש האט נאכנישט געוואשן זיין הענט, און אז ער רירט צו די כוס, אויב די כוס העט זיין נאס, גייט די וואסער פון די כוס ווערן א ראשון, אז די וואסער פון די כוס גייט יעצט ווערן א ראשון, קען עס צוריק מטמא זיין די בעכער וואס ער האלט, יא, און ס'גייט זיין ווערן א שני. און בית שמאי האט א פראבלעם, בית שמאי האלט אז א מענטש זאל זיך נישט באנוצן מיט קיין טמא'נע בעכערס, ויחזרו ויטמאו את הכוס, און אונז מיר באלד זען פארוואס, און טו מיר א טובה. אונז מיר באלד זעהן, אונז מיר באלד זעהן. יאסי יאסי איך האלט אינמיטן א שווערע גמרא. אונז מיר באלד זעהן וואס איז בית שמאי'ס פראבלעם אז די כוס זאל נישט טמא ווערן, זאגט די גמרא וליטמו ידיים לכוס, זאגסט דאך אז די הענט זענען טמא, און דו מאכסט דא א סטעפ אינדערמיט, דו זאגסט אז אויב די כוס איז נאס. ס'איז דא דארט וואסער, איז לייג איך דא צו נאך איין טשעין אין די סייקל דא, אז די מיין הענט מאכט טמא די וואסער, און די וואסער מאכט טמא די כוס, קענסט דאך זאגן גראד אז מיין האנט מאכט טמא די כוס, מיין האנט איז ידיים איז שניות. וואס? דאס איז די גמרא'ס תירוץ, לאז אים קומען צום ווארט. זאגט די גמרא, ידיים שניות זענען דאך שניות, ואין שני עושה שלישי בחולין, מען רעדט דאך דא פון חולין, מען רעדט דאך נישט דא פון קיין תרומה, מען רעדט דאך דא סתם פון חולין, און אז מען רעדט פון חולין איז די טשעין בעצם ענדיגט זיך ביי שני. נאר ואין שני עושה שלישי בחולין אלא על ידי משקן וואס משקן ווערט צוריק א ראשון קען עס צוריק מאכן די כלי א שני סאו איך מוז צוקומען צו די וואסער אינדערמיט אז די מיין ידיים וואס איז שני זאל קענען שלעפן די טומאה ווייטער. פארשטיי מיר זייער גוט פארוואס בית שמאי לערנען אז וואס? אז דו זאלסט דיך קודם וואשן די האנט אז דו זאלסט אנקומען צו די כוס מיט ריינע הענט ווייל אויב דו קומסט אן מיט נישט ריינע הענט איז דא א פראבלעם אז דו קענסט, דיינע הענט זענען טמא, דיינע הענט זענען טמא זענען זיי מטמא די משקין, אז זיי זענען מטמא די משקין איז מטמא די כוס, און פאר וואטעווער ריזאן האט בית שמאי א פראבלעם זיך צו באנוצן מיט א כוס וואס איז טמא בשני, מ'וועט באלד זען. בית הלל אומרים, בית הלל זאגן איך האב מיך מיינע אישוס, מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלין לידיים, וואס איך וויל, איך וויל בדווקא אז מ'זאל נישט טון ווי בית שמאי, און ס'גייט זיין צוויי טעמים אין בית הלל, און ס'האלט מיר יעצט ביי די ערשטע טעם. איז ס'גוט אפשר טאקע שוין צו וויסן די צווייטע טעם פון בית שמאי, פון בית הלל וואס איז מער פראקטיש פאר אונז, מאך נישט קיין הפסקות, קומסט דאך אהיים מאכסט קידוש יום הששי האסט דיך געוואשן פארדעם, דא א ריזיגע הפסק פון דיין נטילת ידיים ביז דו גייסט מאכן דיין המוציא, און תיכף לנטילה ברכה גייט באלד בית הלל טענה'ן. באט אפילו אין הלכות טומאה וטהרה האבן זיי אנדערע פראבלעמען וואס זיי זוכן צו עוואוידן פון בית שמאי, וואס פאר דעם אליין פארלאנגט בית הלל, אז וואס? אז דו זאלסט קודם מאכן קידוש און נאכדעם זאלסטו זיך וואשן? זאגט בית הלל, בית הלל אומרים, מוזגין את הכוס, דו מאך קודם קידוש ואחר כך נוטלין לידיים, און נאכדעם וואש דיך די הענט פאר די סעודה, שאם אתה אומר נוטלין לידיים תחילה. אויב זאגסטו אז מען זאל זיך וואשן די הענט פאר קידוש, גזירה, האב איך א פארקערטע פראבלעם, גזירה שמא יטמאו משקין שבידיים, זייער פראבלעם ס'ארבעט אין רעווערס, סאו וויבאלד אז בית הלל האט נישט קיין פראבלעם מען זאל נוצן א טמא'נע כלי, אז כ'האב א טמא'נע כלי, און פשט איז די בעכער איז טמא, אויב איך וואש מיך יעצט פון פריער מיין האנט, קען דאך נאך זיין אביסל וואסער אויף מיין האנט, אז ס'בלייבט אביסל וואסער אויף מיין האנט און איך ריר צו, איך ריר צו די כלי, גייט די כלי מטמא זיין די וואסער, יא, די כלי וואס איז א שני גייט מטמא זיין די וואסער וואס איז אויף מיין האנט, עס גייט ווערן א ראשון, אז איך האב יעצט טמא'נע וואסער ראשון אויף מיין האנט, גייט עס מטמא זיין מיין האנט, עס זאל צוריק ווערן א שני, האב איך גארנישט אויפגעטון פון זיך וואשן הענט. ווייל די גאנצע סיבה וואס איך וואש מיך הענט איז ווייל מיין הענט איז שניות, און איך וויל פטור ווערן פון די טומאה פון שניות, יעצט בין איך דא אריין אין א ווישעס סייקל, ווייל בית הלל לערנען אז ס'נישט קיין פראבלעם צו נוצן א טמא'נע בעכער, יא, אויב וואש איך מיך יעצט מיין הענט פון פאראויס, און ס'בלייבט אביסל וואסער, איז די טמא'נע בעכער וואס איז שני און מאכט די וואסער ראשון, יא, ווייל משקין ארבעט אין רעווערס, אז ס'קען ווערן נאך שטערקערע טומאה ווי די מטמא, און יעצט מיין די טמא'נע וואסער וואס איז שייני,

ער געט דיר א רעכט צו נוצן א טמא'נע בעכער. כ'ווייס נישט. כ'טראכט נאכן שיעור. ס'דא עפעס א חשבון אין רש"י פארוואס ס'איז דווקא פאר די סעודה, ווייל אינמיטן די סעודה הייסט עס שוין נישט קיין משקין, און ווען מיין הענט איז פעט. ס'איז דווקא דא וואס איך דיעל ממש מיט וואסער. אפשר די רש"י קען דיך העלפן. באט לאמיר גיין ווייטער זאלסט נישט פארלירן דעם המשך. ונטמי כוס לידיים, פרעגט יעצט די גמרא א ענליכע קשיא צו פריער, וואס דארפסטו צוקומען צו די חלק אז די משקין זאל דא גורם זיין די טומאה, דו דילסט דאך מיט א טמא'נע כוס, זאל די טמא'נע כוס גראד מטמא זיין די ידיים, ענטפערט ער, אין כלי מטמא אדם, אז א כלי וואס איז א שני, האט נישט קיין כח צו מטמא זיין א מענטש. פרעגט אונז די גמרא א נייע שאלה ונטמי למשקין שבתוכו. דו האסט עסטעבלישט דיין פראבלעם דא ווייל דו דיעלסט מיט א טמא'נע בעכער. דו דיעלסט מיט א טמא'נע בעכער איז זאל איך זאגן אז די גאנצע כוס של יין וואס איך גיס דא אריין וואס איז משקין ווערט דאך טמא מצד דעם בעכער. ממילא דו טרייסט עס צו עוואוידן אז דער מענטש זאל זיך יא וואשן די הענט נישט וואשן די הענט דער מענטש טרינקט דאך טמא'נע משקין גייט ער דאך אוודאי ווערן טמא. ממילא איז דאך עס א מורא'דיגע פראבלעם. נטמי למשקין שבתוכו ענטפערט די גמרא אז אז איין יסוד אין די גאנצע בנין פעלט אונז, אז הכא בכלי שנטמאו אחוריו, ווען אונז רעדן פון א כלי וואס ווערט א שני וואס ווערט טמא מדרבנן, איז דא א יסוד וואס די חזל האבן אוועקגעשטעלט אז איך קען צוטיילן די כלי, אויב ווערט עס טמא פון אינדרויסן גייט נאר די אינדרויסן ווערן טמא און די אינעווענדיג גייט בלייבן ריין, חזל האבן עס דווקא אזוי מתקן געווען ווייל איך רעד פון א דרבנן'דיגע טומאה און איך האב נישט געוואלט אז איך זאל זאגן אז אויב תרומה רירט צו צו די כלי גיי איך עס פארברענען, איך טאר עס נישט עסן מדרבנן די תרומה ווייל איך האב נישט קיין רעכט צו גיין מפסיד זיין תרומה האב איך געמאכט א סימן אז מיין טומאה איז מוגבל און נאר פון אינדרויסן איז עס טמא אבער פון אינעווענדיג נישט. הכא בכלי שנטמאו אחוריו במשקין עסקינן דתוכו טהור וגבו טמא נאר פון אינדרויסן איז עס טמא קומט אויס איך פארשטיי זייער גוט פארוואס די משקין ווערט נישט טמא און איך פארשטיי זייער גוט פארוואס די דרויסן איז יא טמא און אויב גיי איך צורירן מיט נאסע הענט די אינדרויסן קען זיך יעצט אנהייבן א נייע טשעין ריעקשאן אז מיין האנט זאל צוריק ווערן שניות. ממילא טענה'ן בית הלל אז דאס דארף איך באווארענען דתנן, ווי זעה איך די יסוד אז איך קען צעטיילן א כלי, דתנן כלי שנטמאו אחוריו, וואס איז טמא געווארן מדרבנן פון אינדרויסן, במשקין דורך משקין, וואס דער משקין ווערט ראשון, עס מאכט די כלי א שני, איז אחוריו טמאים, איז דווקא די דרויסנדיגסטע ווענטלעך פון די כלי איז טמא אבער תוכו אינעווענדיג, ואוגנו, און דאס איז די זוים, די שפת. פון אויבן, ואזנו, אדער די אויערן, די אויער מיינט אזוי ווי א טעפל וואס האט א אויער, אדער וידיו מיינט געהעריגע הענטלעך, אזוי ווי א טאפ, איז טהורין בלייבן טהור, נמצא תוכו, פארקערט, נטמא תוכו, פארקערט ארבעט עס יא, אויב די אינעווענדיגסטע חלק ווערט טמא ווערט שוין יא טמא די גאנצע, בום האמער דא דעם יסוד. האמער דא דעם יסוד אז איך קען צוטיילן די כלי, ממילא אויף די עצם משקה האב איך נישט קיין פראבלעם, ווייל אונזער בעכער איז נאר טמא פון אינדרויסן, מיין פראבלעם איז אויב איך גיי עס צורירן מיט נאסע הענט פון אינדרויסן. במאי קא מיפלגי בית שמאי גייט יעצט די גמרא פרובירן צו מאכן א שטיקל סך הכל במאי קא מיפלגי, וואס איז דא די מחלוקת צווישן בית שמאי ובית הלל, וואס איז די קאור מחלוקת, איבער וואס קריגט מען זיך? אויף דעם איז דער תירוץ בית שמאי סברי אסור להשתמש בכלי שנטמאו אחוריו במשקין, לכתחילה קען איך נישט דא דיעלן מיט א בעכער וואס איז טמא, גזירה משום ניצוצות, פארוואס וועגן ווען א בעכער איז טמא האב איך אלץ מורא אז ס'וועט ארויסרינען אביסל פון דעם בעכער און ס'עט צורירן צו די משקין וואס איז מאחוריו און ס'עט טמא מאכן און כ'האב מיך אריינלאזט אין טומאה, כ'קען נישט עוואוידן אז די טומאה זאל נישט ארויסקומען. אבער זאגט ער וליכא למגזר שמא איינמאל ס'איז אזוי, די פשט איז אז די בעכער איז זיכער נישט טמא, וליכא למגזר שמא יטמאו.

זיך באנוצן מיט א מיט א מיט א טמא'נע בעכער, און אמרי ניצוצות לא שכיחי, זיי האבן נישט אזוי מורא פון די ניצוצות אז ס'זאל ארויסרינען, אבער ואיכא למיחש שמא יטמאו משקין שבידיים מחמת הכוס, יעצט האבן זיי א פארקערטע פראבלעם אז איינמאל די בעכער איז טמא האב איך מורא אז מיין האנט זאל טמא ווערן, וועט טמא ווערן, וועגן דעם זאג איך דיר אז דו וואשט דיך נאכנישט דיין האנט, אזוי דיין הענט איז נישט נאס, און ווארסט קעיס סינעריאו וועסט דיך נאכדעם וואשן די האנט. און דיין הענט וועט ווערן ריין נאכדעם וואס דו האסט אראפגעלייגט דעם בעכער. דבר אחר, יעצט קומען מיר צו נאך א טעם פון בית הלל וואס אונז האמיר געשמועסט אנהייב שיעור, אז בית הלל נאך א סיבה פארוואס איך זאל קודם מאכן קידוש און נאכדעם קודם מאכן קידוש און נאכדעם נאכדעם זיך וואשן די הענט, ווייל תיכף לנטילת ידיים סעודה, א מענטש דארף תיכף עסן נאך נטילת ידיים, מאי דבר אחר. וואס איז די דבר אחר? הכי קאמרי להו בית הלל לבית שמאי פארוואס דארף איך נאך א טעם? זאגט ער לדידכו לויט ענק דאמריתו אסור להשתמש בכלי שאחוריו טמאים דגזרינן משום ניצוצות איך הער זייער שטארק ענק האבן די פראבלעם באט ס'איז נאך אלץ דא הלכה ווי רש"י זאגט און די הלכה איז אז איך דארף מאכן איך דארף מאכן די סעודה ווי נענטער צו נטילת ידיים און די חשש פון ניצוצות איז נאכנישט גענוג סיבה אז איך זאל אוועקשטופן די הלכה אפילו הכי הא עדיפא, דתיכף לנטילת ידיים סעודה, ממילא בית הלל טענה'ן אז מיין וועג, מיין וועג איז געבינדן, ווייל ס'איז דא א הלכה פון תיכף לנטילת ידיים דארף עס אוועקלייגן אלע זייטיגע חששות, און מען דארף טון אזוי ווי אין סתימה להלכה אז מען זאל קודם נוצן דעם כוס, מוזג זיין דעם כוס, און נאכדעם זאל מען זיך גיין וואשן תיכף פאר די סעודה, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.